אויסגעקומען אקוראט נעבן זיין בעטל, אונז חידוש'ט וואס ער האט דאס פעקל נישט איבערגעגעבן גלייך דורכ'ן וועכטער צום פאליטישן קארידאר סטאראסטווע ווי ס'איז געווען דער שטייגער. מיר זאגן פארשטייט זיך גארנישט, מיר דערפילן אבער א מאדנע ענדערונג אין אלטמאן'ס געמיט און האלטונג, ס'איז נישט דער אלכסנדר אלטמאן וואס ביז אהער, וואס קען עס זיין טראכט איך,

אלטמאן ריקט זיך אפ אביסל אין א זייט פון אונז, ער נעמט ארויס דאס פעקל פון צווישן די קראטעס, וויקלט עס פונאנדער און וויקלט ארויס פון פאפיר א געבראטן גענדזל. ער רייסט פונעם גענדזל שטיקערווייז און הייבט אן עסן, אליין, פאר זיך, מיטן פנים געווענדעט צום פענסטער, נישט זאגנדיג קיין ווארט פון א פארבעטונג מיטצועסן מיט אים, נישט קיין ווארט פון א וועלכער נישט איז דערקלערונג, נישט קיין ווארט

ווי עס גייט מיך דורך א קעלט איבער אלע אברים און ווי עס נעמט מיך ווערגן אין האלז ווען עס עפנט זיך א גריב אונטער מיר, וואלט איך גערן אריינגעשפרונגען אין אים, איך קוק און איך גלייב נישט מיינע אויגן, איז דאס אלכסנדר? ניין ס'איז נישט אלכסנדר, עס קען נישט זיין, עס קען נישט זיין, נישט אנדערש אז א קאשמאר האט זיך אראפגעלאזט אויף מיר, א ווילדער חלום פון א גרויל חרפה, יא יא מער פון אלץ א חרפה. א חרפה פאר אלכסנדר'ן. א פיין האט מיך ארומגעכאפט, פיין פון ירידה און פון בושה. א געוויין אויף אלץ, אויף אלץ, אויף אלץ. קארלאוו, נישט געגעסענערהייט, טוט זיך א ווארף אויף זיין בעטל, מיט'ן פנים אראפ און דעמאנסטראטיוו מיט'ן הינטן ארויף. ער ליגט אזוי אן באוועגונג שעה'ן לאנג. אויך איך לאז איבער מיין עסן און דריי זיך צונויף אויף מיין בעטל.

קייכעניש, אזוי איז אדורך די נאכט, אין אונזער קעמערל איז אנטשטאנען א גיהנום, עס איז אדורך טעג און מיר האבן נישט גערעדט איינער מיטן אנדערן, נו, וואס זאל איך אייך נאך דערציילן, און מיט וואס פארענדיגן, סיידן מיט אזא אך און וויי איראניע, וואס ביז דעמאלט איז אלכסנדר געווען שטארק פאראינטערעסירט צו לערנען מיט מיר פראנצויזיש, ער האט גוט געקענט די שפראך, אבער זינט דער פאסירונג האבן מיר שוין מער קיין פראנצויזיש נישט געלערנט. מיט עטליכע טעג שפעטער האב איך גע'פועל'ט ביי דער אדמיניסטראציע אז איך זאל אריבערגעפירט ווערן אין אן אנדער קאמער. זי האט מיר צוליב געטאן, זי האט מיך אריינגעפירט אין א קאמער באזעצט מערסטנס מיט קרימינעלע.

יעדער פון אונז האט איבערגעלעבט אזוינע ענליכע קלעפ, אבער די וועלט איז נישט אונטערגעגאנגען צוליב דעם, און וועט נישט אונטערגיין. דאס איז דער מענטש, מיר זעען דאך עס נאכאנאנד, נאכאנאנד, מיר שלעפן זיך איצט אין גלות אריין, צוליב וואס? כדי נאך מעהר צו דערקענען דעם מענטש. רופט זיך אפ סלאווע, מער וויפיל מיר האבן אים דערקענט אין די טורמעס, וועלן מיר אים שוין נישט דערקענען. מער דארפן מיר אים נישט דערקענען, זאגט באריס, וויפיל מיר האבן אים דערקענט איז איבער גענוג פאר אונז, און זיך אליין האבן מיר דען דערקענט? יעדער פון אונז איז נאך אליין פאר זיך א סוד, איך זאג אייך. צו וואס פארפלפלען זיך אליין, זאג איך, צו וואס נישט וועלן אריינקוקן אין דער טיף פון תהום, פארוואס מורא האבן צו זאגן אויף געמיינהייט אז ס'איז געמיינהייט? נאר אן אויפרעגונג. זאָגט סלאַװע װײך און מיד, נישט קײן צײַט איצט פֿאַר הײסע װיכּוחים. איך װעל אײַך זאָגן דעם אמת, קױם װאָס איך שפּאַן, אַזױ שװער קומט מיר הײַנט אָן דאָס מאַרשירן. איך פֿיל, װי צו דאַנקען דעם קאָנװאָי פֿאַר לאָזן אונדז גײן אַזױ פּאַמעלעך װי מיר גײען. סײַ איך, סײַ יעפֿימאָװ כאַפּן אונטער סלאַװען אונטער אירע בײדע אָרעמס, מײנענדיק מיט דעם צו פֿאַרלײַכטערן איר שפּאַנען, אָבער סלאַװע באַפֿרײַט זיך אַרױס פֿון אונדזערע הענט

אז מען מוז אים אומברענגען, אז מען מוז אים אפראמען, וואס זאל מען טון ווען אן אייגענער חבר ווערט א מוסר, גיט ארויס זיינע חברים צום טויט און צו קאטארגע, מיינענדיג מיט דעם איינצוקויפן זיך ביי דער מאכט כדי זיך אליין צו ראטעווען? וואס זאל מען טון מיט אזא איינעם? איך פרעג אייך,

ווען זיינע טריט ווערן שטיל, ווארט איך אז איך זאל זיי ווידער דערהערן. איך בין זיך משער דורך דעם קלאנג פון זיינע טריט ווען ער איז אויפגערעגט און ווען ער איז אין א רואיגערן געמיט, ווען ער שפאנט ארום און ווען ער לייגט זיך, ווען ער שלאפט און ווען ער כאפט זיך אויף און שטעלט.

און ווער זענען די אנדערע? זיינע צוויי נאנטסטע חברים דערשראקן זיך פארן טויט, כאטש אליין האט ער געשיקט צום טויט א מענטשן, דעם גראדנער נאטשאלניק, און דער גראדנער נאטשאלניק איז דאך אויך א מענטש, בפרט נאך אין פארגלייך מיט א פראוואקאטער. קענט איר אייך פארשטעלן וואס פאר א קאשמאר עס איז מיטאמאל געווארן פאר מיר פאוועלס טריט איבערן דיל פון זיין קאמער, אקוראט איבער מיין קאפ?

פאראורטיילט, איך שטיי פארגליווערט און ער דארטן אויבן שפאנט ארום, שפאנט ארום, פאראורטיילט, אויף מארגן פרי באקום איך נאך א צעטעלע אז איר וועט הערן דונערן, דערשרעקט אייך נישט, מאכט נישט קיין וועזן, שלאפט, וואס מיינט עס? עפעס וועט פארקומען? וואס? איך זאל שלאפן? איך זאל נישט מאכן קיין וועזן? איך זאל נישט שטערן הייסט עס מיט מיין דערשרעקן זיך וואס אזוינס וועט פארקומען? אלע מיינע נערוון זענען אנגעשפיצט, איך לייג זיך אויף מיין בעטל, איך ווארף זיך ארום שעות לאנג דורך דעם גאנצן האלבן טאג. אזייגער צוויי בייטאג דערהער איך א שטארקן גערויש אויבן, א געשפאן, פלינקע טריט יאגן ארום און לארמען אין א ווילדן געקלאנג פון קייטן, וואס קען עס זיין, טראכט איך, וואס יאגט ער דארטן ארום איבער זיין צעל? און איידער איך דערטראכט זיך צו עפעס, דערהער איך נישט איין פאר פיס יאגט זיך דארט ארום, נאר עטליכע פאר, א טופעריי פון א גאנצער מחנה פיס, און פון א גאנצן געקנויל פון קייטן. די סטעליע איבער מיין קאפ שטורעמט, אט פאלט עפעס דארטן, און אט שפרינגט עס אויף, און אט ממש א דונער געבראזג, איך וואלט שווערן אז איך הער אפילו געוואלד געשרייען, אט אויפרייסנדיג, און אט פארשטיקט דערווארגן. א מינוט פינף האלט אן דאס שטורעמדיגע געטופעריי, אט א קלאפ ווי מיט א האמער, עפעס אדער עימיצער פאלט, און ס'ווערט שטיל מיטאמאל. איך הער זיך צו, איך ווארט א רגע, צוויי, א מינוט, און קיין שארך מער פון דארטן. טויט און שטיל. שטיל און טויט. יא, נישט אנדערש ווי דער טויט אליין רינט דורך דער סטעליע צו מיר אין מיין צעל אריין.

מיט א מחנה באוואפנטע זעלנער. מען הייסט אונז אלעמען ארויפגיין אויפן קארידאר פון דריטן שטאק. מיר גייען ארויף, א מאן הונדערט אין צאל. ביי די ווענט פון דעם קארידאר שטייען שוין די ארעסטאנטן פון דעם דריטן שטאק. מען הייסט אונז זיך אויסשטעלן נעבן זיי. מיר שטעלן זיך אויס. און נעבן יעדן כמעט שטעלט זיך אַװעק אַ זעלנער מיט אַן אױסגעצױגענער שװערד אין האַנט. פֿיר װעכטער טראָגן אַרױס פֿון דער באַשניע צעל פּאַװעלן, אַ דערשטאָכענעם אױף טױט. זײ טראָגן אים, און איבער צעמענט דיל פֿון דיל רינען דינע שטראָמעלעך פֿון זײַן בלוט. זײ לײגן אים אַװעק אויפן מיטן קארידאר, דעקן אים איבער מיט א כאלאט אזוי אז מען זעהט נישט ארויס קיין סימן פון א פנים, א טויט בערגל ליגט פאר אונזערע אויגן, דער טורמע נאטשאלניק באווייזט זיך, שטעלט זיך נעבן דעם טויטן בערגל און זאגט, דריי פון אייערע פון דער גרויסער קאמער נומער עלף האבן אפגענארט דעם וועכטער, געבעטן זיך אין קלאזעט אריין, דער וועכטער האט זיך געלאזט האט זיך געלאזט אפנארן,

מיר דריי האבן עס געטאן אויף אונזער אייגענער אחריות, קיינער פון ביידע קארידארן האט אונז אין דעם נישט געהאלפן. זיי ווערן גלייך צוגענומען אין באזונדערע צעלן, און אונז אלעמען טרייבן די ווערטער אריין צוריק אין אונזערע פריערדיגע קאמערן. איך בין צוריק אין מיין באשניע אויפן צווייטן שטאק, איך גיב זיך א ווארף אויפן בעטל, און עס זיך אַרײַן מיט די אױגן אין דעם סופֿיט איבער מיר, דורך װעלכן איך האָב אָט מיט אַן ערך אַ שעה צוריק געהערט דאָס געראַנגל-טופּערײַ פֿון בהלהדיקע פֿיס, שטורעם-קלעפּ און דונערדיקע טרײסלענישן, הײסט עס, דעמאָלט טאַקע איז דאָס פֿאָרגעקומען, װאָס איז פֿאָרגעקומען, דער אַקט פֿון דערמאָרדונג, און איך בין געװען כּמעט װי אַ מיטבאַטײליקטער אין דעם אַקט,

בהלה קלעפ און יאמער געשריי פון א צושטאכן לייב, א לייב וואס פאלט גייט אפ מיט בלוט און גייט אויס, ווער איז ער דער פאוועל? ווער איז ער? איך האב אים קיינמאל נישט געקענט, איך האב אים קיינמאל נישט געזעהן, און מיט וואזשע בין איך א מיטבאטייליגטער אין זיין דערמארדונג? איך האב אים געזעהן אט נאר וואס מיט א צען מינוט צוריק ווי ער איז געלעגן א טויט בערגל אונטער א גרויען חאלאט

סלאַװע דערשפּירט מײַן שלאַפֿקײט און מײַן פֿיבערן, נעמט זי מיך בעטן, אַז איך זאָל זי פֿאָרט אָפּלאָזן און פּרובירן אַלײן לױפֿן מיט די לעצטע כּוחות צום באַראַק. װאָס פֿאַר אַ זינען האָט עס אַזױ צו רעדן, זאָג איך, אַזױ פֿיל זינען, װי צו שלעפּן זיך אינעם שטורעם-רעגן? איר זעט, אַלע זענען שױן מסתּמא דערלאָפֿן צום באַראַק. לױפֿט, זאָג איך אײַך, לױפֿט און לאָזט מיך איבער. סלאַװע גיט זיך אַ ריס פֿון מיר,

איך האלט סלאווען אין מיינע ארעמס, זי איז אינגאנצן צוזאמענגעפאלן, איר קאפ הענגט ארונטער ווי ביי א מענטשן אין חלשות, זי וויל אראפזינקען צו דער ערד. האלט מיך נישט איין, נעמט סלאווע וויינען, אויב דאס האט געקאנט געשעהן וויל איך נישט גיין ווייטער, כ'וויל נישט!

ווידעראמאל א צוריקשטויס און א געוואלד געשריי, איך שטעל זיך אויף צוריק, וויל זיך שארן ווייטער ביי די וואנט, און איך קען נישט מער, איך פיל אז מיינע כוחות גייען אויס, אז איך שטארב, אלץ נעמט זיך וויגן ארום מיר, אט אט וועל איך א פאל טון, מיטאמאל דערהער איך א קול איבער זיך, אדער נעבן מיר,

זעצן מיך אַרונטער, דאָס טרוקענע העמד נעמט מיך אַרום מיט דער וואַרעמקייט, און מער נאָך נעמט מיך אַרום די וואַרעמע שטימע פֿונעם נישט-געזעענעם וווּנדער-מענטש. איך פּינטל מיט די אויגן, איך וויל דורכרײַסן מײַן בלינדקייט, אָבער די בלינדקייט ווערט נאָך שטאַרקער.

איך פרעג אייך נישט אויף לאזעבניקן, איך פרעג אייך אויף סלאווען, איך האף אז זיי פילן זיך געזונט און איר אליין באריס? דורכגעשלאפן זיך בין איך צוריק ווי אלעמאל, גרייט צום מארש, שוין איינמאל א רעגן געווען, שוין איינמאל א בהלה, און איך האב אין דער בהלה געזען אי סדום, אי וואונדער! וואונדער? יא, כ'האב געזען אליהו הנביא, ווען נישט ער וואלט איך אומגעקומען,

אבער מיר זענען נישט ארונטער. אליהו הנביא האט האב איך טאקע געזעהן, אפשר האט ער אים אויך געזעהן, איינע פון אייערע פרויען האט אייך נישט געגעבן קיין טרוקענע העמד? יא יא געגעבן זאגט סלאווע, איר בלאס פנים ציקט אויף און אירע אויגן צעלויכטן זיך, נו זעהט איר שוין, באריס? נו זעהט איר שוין? נאך סדום ווען אליהו הנביא חלילה באווייזט זיך נישט.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי, אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.